יעקב האט געטראגן גאנצע שטויסן מיט טעלער און שיסלען. עס איז געווען אן איבערקערעניש, מען האט געשייערט און געשווענקט. אין קיך איז אריינגעקומען יאיר. ציוויע האט אים די גאנצע צייט ניט געזען. זי האט אמאל געהערט פון ציפורה'ן אז יאיר האט שוין א נייער איינפאל. ציוויע האט זיך געשעמט פרעגן וואס דער נייער איינפאל איז און פארוואס יאיר איז ניטא אין לאגער. זי האט אפט געטראכט וועגן אים און וועגן דעם וואס ער רופט. זי גערופֿן חנה. זי איז געװען נײַגעריק צו װיסן, צי ער געדענקט זי און צי ער װעט זי נאָך אַ מאָל אַזױ רופֿן. ציפּורה איז צוגעפֿאַלן צו יאירן, האָט אים אַרומגענומען, װי ער זאָל קומען פֿון אַ װײַטער רײַזע. יאיר האָט אַ שמײכל געטאָן צו ציװיען און איר געזאָגט, שלום, חנה! ציפּורה האָט מיט פֿאַרװוּנדערונג אַ קוק געטאָן אױף יאירן, און איבער איר פּנים איז דורכגעגאַנגען אַ דינער װײַבעריש שמײכעלע.

חנה, יאיר האט זי דעריאגט. פארוואס גייסטו אויף די שטיינער? האט זי יאיר געפרעגט און האט זי גענומען ביי דער האנט אויף העלפן איר גיין. איך האב געוואלט זען דעם לאגער ארום און ארום. דא איז גארניטא וואס צו זען, דא איז געווען א פונקט פון די ענגלענדער. פון זיי זיינען געבליבן די באראקעס און דער גאראזש. זיי האבן ניט געזוכט קיין שיינע פלעצער. זיי האבן געהאט אנדערע חשבונות.

ציוויע האָט געזען, ער זעט אויס ווי אַ קצין. ער האָט זי איצט געהאַלטן אַרומגענומען. זי האָט ניט געוואַגט זיך אַרויסרירן פֿון זײַן האַנט, ווי זי אַליין וואָלט געווען מיט אים אַ זעלנער אין יענער שלאַכט. זעקס און דרײַסיק שעה בין איך דאָ געשטאַנען, ניט צוגעמאַכט מיט אַן אויג. יע, אַזוי איז דאָס געווען, חנה, אויפֿן זעלבן אָרט, וווּ עס האָט אַ מאָל מלחמה געהאַלטן גדעון. יאיר איז אראפגעשפרונגען, האט אנעים געטאן ציוויען און זיי אוועקגעשטעלט אויף דער ערד. ער האט זיך צעלאכט. דו קענסט מיינען אז איך בארים זיך פאר דיר, הא? ער האט ווידער אויסגעזען ווי יאיר אין די קורצע כאקי הייזלעך און. און אין דער טונקלקײט האָבן זײַנע אױגן געשטראַלט מיט אַ שמײכל. נײן, האָט אים ציװיע געענטפֿערט, ער זעט ניט אױס װי באַרימערײַ. זײ זײַנען געגאַנגען איבער שטײנער. יאיר האָט איר דערצײלט די געשיכטע פֿון די בערג און װי ער, יאיר, האָט דאָרט געפֿירט מלחמה, װי אַ מאָל, אַ מאָל דער ייִדישער העלד גידעון.

אין לאַגער האָט מען דערהערט אַ האָרן פֿון אַן אױטאָמאָביל. ס'איז דער דזשיפּ, האָט יאיר געזאָגט, מען איז געקומען צו מיר. נאָר ער האָט זיך ניט געאײַלט אַװעקגײן. ער האָט געקוקט אױף ציװיען און האָט בײַ איר אַ פֿרעג געטאָן, דו האָסט נײַע שיך, חנה? דאָס איז געװען אַזױ אומגעריכט פֿאַר ציװיען, אַז זי האָט אָנגעהױבן לאַכן און לאַכנדיק געזאָגט, װאָס עפּעס? וואס עפעס? יאיר האט אנגערירט ציווין ביי א לעפעלע פון אויער. וואס פאר א ווייכע אויערלעך דו האסט. ער האט זיך אנגעבויגן און מיט דער לענג פון א פינגער אפגעמאסטן אירן א שוך. פיר פינגער, האט ער געזאגט גאנץ ערנסט. ציווי איז געווען שטארק פארלארן פון דער מאס וואס ער האט אראפגענומען פון איר פוס. זי האט קוים ארויסגעמורמלט, איך דארף ניט קיין שיך. יאיר האָט אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ און האָט איר ניט געענטפֿערט. דער אויטאָמאָביל האָט נאָך אַ מאָל אַ טרובע געטאָן. שווייג, אליהו, איך גיי! האָט יאיר זיך אָפּגערופֿן. דער אַרום האָט געענטפֿערט מיט אַ סך ווידערקולות, שווייג, אליהו, איך גיי!

אַ באַזונדער אָפּגעצייכנטער. ס'איז געווען אַ הויכער פעלדז, וואָס האָט איר דערגריכט ביז דער טאַליע. אָט דאָ איז זי געשטאַנען. זי האָט געקוקט אויפֿן פעלד, און דער גאַנג מיט יאירן איז פֿאַר איר געווען אַ פֿאַרפֿעסטיקטע ווירקלעכקייט. אָט דאָ איז זי געשטאַנען.

יעקב האס וואס איז אמאל געווען א שמש פון א בית מדרש האט געזאגט, ווען איך פארמאג וואס דאס וועגעלע זייערס קאסט וואלט איך דא נישט געזעסן, איך וואלט אויסגעבויט א בית מדרש און איך וואלט ווידער געווען ר' יעקב. און וואו וואלט איר גענומען מתפללים? האט אים שפירא געפרעגט מיט א געלעכטערל. אז עס איז דא א בית מדרש זיינען דא מתפללים, האָט אים יעקבֿ געענטפֿערט און האָט מיט גלוסטונג געקוקט אױפֿן אױטאָמאָביל. די טיר פֿון נחס ביוראָ איז געװען פֿאַרשלאָסן. די דרײַ זײַנען געבליבן שטײן װאַרטן. דער הױכער ירקאָני האָט אומגעדולדיק אַריבערגענומען זײַן טעקע פֿון אײן האַנט אין דער אַנדערער האַנט און האָט פֿאַררױכערט אַ פּאַפּיראָס. דער צװײטער האָט פֿונאַנדערגעשפּרײט אַ צײַטונג און אַרײַנגעקוקט אין איר.

דער אומפּינקטלעכסטער מענטש אין דער וועלט. יאיר האָט אַרײַנגעשטעקט אַ האַנט אין קעשענע פֿון די קורצע כאַקי-הויזלעך און האָט געזאָגט צו איר, איר זעט, גבֿרת בעלאַ, אַ פֿערד איז אַוועקגעפֿאַלן אין דער שטיין-האַקערײַ. נח איז געפֿאָרן ברענגען אַ וועטערינאַר. קיין אַנדערער קען ניט פֿירן זײַן גראַגער, זײַן אויטאָמאָביל. עס איז אַזאַ מאָטאָר, וואָס נאָר נח אַליין קען אים רירן. בעלאַ האָט אַ מורמל געטאָן. אַ זיצונג איז אַ זיצונג. איר זעט, גברת בעלאַ, די פֿערד וואַרפֿן זיך ניט אונטער דעם פּלאַן פֿון זיצונגען. מען קען זיי דאָס נישט דערקלערן. בעלאַ האָט אַ צי געטאָן מיט די אַקסלען. ירקאָני האָט אַ שטײַף געטאָן די טעקע אונטערן אָרעם. יאיר איז אַוועק רופֿן נחן.

אברעמל, זי האָט זיך באַגריסט מיט ירקונין און מיט בעלען און האָט זיך אַרומגענומען מיט דעם, װאָס זי האָט אָנגערופֿן אַברעמל. דער עולם, װאָס איז געשטאַנען אַרום אױטאָמאָביל, איז דרײסטער געװאָרן. אַ פּאָר קינדער זײַנען צוגעגאַנגען און אַ טאַפּ געטאָן דעם אױטאָמאָביל. שאַפּיראָ, װאָס איז געשטאַנען צװישן עולם, האָט דורכגעשניטן דעם קרענצל מענטשן און איז צוגעקומען צו דעם, װאָס ציפּורה האָט אָנגערופֿן אַברעמל.

איך פארשטיי תרגום לשון גברת, איך האב געלערנט אין א ישיבה. בעלע האט זיך אפגעקערט ווי איר זאל זיין א שאד אן איבעריג ווארט אויסצוגעבן אויף דעם שמועס. אברעמל האט געזאגט צו איר פלייצע, לאמיר הערן וואס א איד א ישיבה בחור האט צו זאגן. בעלע האט א צי געטאן מיט די אקסלען און האט אים ניט געענטפערט. זי האט געקוקט אויפן זייגערל. שפירא האט געזאגט צו אברעמלען, א דאנק אייך אדוני וואס איר האט מיך אנגערופן א איד. אז מען איז אן עולה חדש, א ניי אנגעקומענער, פארגעסט מען שוין באלד אז מען איז א איד. אברעמל האט פון אונטער אן אראפגעלאזטן שטערן געקוקט אויף שפירא'ן. שפירא האט ניט אראפגעלאזט דעם בליק. זיי האבן זיך א וויילע אנגעקוקט ווי צוויי מענטשן וואס האלטן זיך אן עצה אין א שווערן ענין. אברעמל האט געמאכט איין טריט צו שפירא און האט געזאגט, איר זייט דאך א ישיבה בחור, ווייסט איר, משה רבינו האט געוואלט ווערן אן עולה חדש אין ארץ ישראל האט מען עם ניט אריין געלאזט, איר זענט אריין געקומען, מען האט אייך ניט געזאגט ניין, טא וואס האט איר פאר א טענה? מיין טענה? איך וויל צוריק ווערן שלמה שפירא, דאס איז מיין טענה. בעלאַ האָט אײַנגעבױגן דעם קאָפּ און האָט אַ לאַך געטאָן. ירקוני איז געשטאַנען אומבאַװעגלעך, װי אַ מױער. איך האָב געמײנט, אַז איר דאַרפֿט עפּעס, אַ זאַך, װאָס איך קען אײַך העלפֿן, האָט אַבֿרהמל געזאָגט און צענומען די הענט. אָ, איר האָט געמײנט, אַז איך װעל בײַ אײַך בעטן אַ פּאָר שיך, אַ פּאָר זאָקן, אַ נאָזטיכל אױף אָפּװישן די נאָז? איך האָב געהאַט אַן אײגענע ציגעלניע, געגראָבן לײם, געברענט ציגל, געבױט הײַזער. איצט טאר איך קיין צוויי קילא צוקער אונטערן בעט ניט באהאלטן, עס איז א צו גרויסער פארמעגן פאר מיר. בעלא האט זיך א קער געטאן צו אברעמלען, אפשר איז שוין גענוג צו פירן די דיסקוסיע? די גברת, מאדאם, איז גערעכט. ווער איז שלמה שפירא אז מען זאל זיך מיט איהם שטעלן רעדן? ער האט א לאך געטאן און איז אוועק.

אבער מען טוט ניט אזוי, חבר נח, האט בעלא געזאגט און האט געקוקט אויפן זייגער. דאס איז ניט אין ארדענונג? אט דאס האט איר געוואלט זאגן? ארדענונג איז אין גן עדן. דארט פאלן ניט קיין פערד. מיר וועלן איצט זען עטלעכע געצעלטן, איר וועט זען די מענטשן, האט נח געזאגט און זיך געלאזט גיין. ירקוני האט צוגעשטימט. יע, יע, זייער וויכטיק זיך באקענען מיטן מענטשן-מאטעריאל. װאָס? װאָס האָט איר געװאָלט זאָגן? האָט נח איבערגעפֿרעגט. זען די עולים? אָט דאָס האָט איר געװאָלט זאָגן? קײנער האָט אים נישט געענטפֿערט. אַ לאַנגע רײ געצעלטן זײַנען געשטאַנען אָפֿן. מען קען אַרײַן װוּ מען װיל. מען דאַרף אין קײן טיר נישט אָנקלאַפּן. זײ זײַנען צוגעקומען צום ערשטן געצעלט, אַ װײַלע זיך פֿאַרהאַלטן בײַם אַרײַנגאַנג און פֿאַרשװוּנדן אינעװײניק, װי דער געצעלט זאָל זײ אײַנשלינגען. אויף אַ בעטל איז געזעסן אַ יונגע פֿרוי און האָט געוויגט אַ קינד אויף די קני. דאָס קינד האָט געשלוקערצט. די פֿרוי האָט זיך אויפֿגעשטעלט פֿאַר די באַזוכער און איז געבליבן שטיין מיטן קינד אויף די הענט. זי האָט ניט געוואַרט אויף קיין פֿראַגע און האָט גלײַך אָנגעהייבן דערציילן. מײַן מיידעלע שלוקערצט. מען זאָגט מיר, אַז דאָס איז פֿון דער היץ. אַנדערע זאָגן, זי קען דעם זאַמד ניט פֿאַרטראָגן. די גברת שושנה זאָגט,

ער האָט גערעדט האַלב אַראַביש, האַלב העברעיִש. די דינע הענט מיט די איידעלע פֿינגער האָבן זיך באַוועגט אין דער הייך, ווי ער זאָל זײַנע רייד ברענגען פֿון ערגעץ פֿון דער לופֿטן. ירקוני און בעלאַ האָבן ניט פֿאַרשטאַנען, וואָס ער רעדט. ציפּורי האָט פֿאַר זיי אַלע ווײַלע פֿאַרטײַטשט עטלעכע ווערטער. אברעמל האָט האַלב אויף אַראַביש און האַלב אויף העברעיִש גערעדט צום תימנער, איר זענט אַ גאָלדשמיד? דער תימנער האָט זיך איצט איבער אַ נײַס אויפֿגעפֿלאַמט און האָט אַ רוף געטאָן זײַן ווײַב, מזל! מזל! מזל איז צוגעקומען מיט אַ שעמעוודיקן שמייכל און פּאַמעלעכע טריט, ווי זי זאָל טרעטן אויף אַ הייליקן דיל. ווייז זיי דיין קמיע מזל און דיין האלזבאנד און דיין בראסלעט. מזל האט אראפגענומען פון האלז א קייטעלע מיט א זילבערנעם זיבן שטראליגן שטערן מיט זיבן צעיאגטע הירשעלעך, גרינגע און אויסגעהייליגטע ווי דער תימן'ער וואס האט זיי געמאכט. הערליך! האט ירקוני געזאגט אויף דייטש. דײַן בשמים קריגעלע מזל, האָט דער תּימנער באַפֿױלן. מזל האָט אַראָפּגענומען פֿון האַלדז אַ קריגעלע מיט צװײ מלאכימלעך בײַ די צװײ הענטלעך. הערלעך! האָט ירקוני געזאָגט אױף דײַטש, װי געװײנלעך װען ער װערט באַגײַסטערט. דײַן בראַסלעט, מזל! מזל איז געשטאַנען װי אַ לעבעדיקע צירונג-קראָם און האָט אַראָפּגענומען פֿון זיך אײן אַנטיקל נאָכן אַנדערן און דערלײנגט דעם מאַן אין די הענט אַרײַן.

פֿון דער נעבנדיקן געצעלט איז אַרױסגעקומען אַ פֿרױ אין אַ כאַלאַט, װאָס האָט דערגרײכט ביז דער ערד, און זי האָט זיך געפּלאָנטערט אין אים מיט די פֿיס. זי האָט אָנגעהױבן טענהן צו די מענטשן פֿון דעם גלאַנציקן אױטאָמאָביל. װאָס פֿאַר אַן אָרט איז דאָס פֿאַר זײ, פֿאַר די שװאַרצע, דאָ אין לאַגער?

ביי ציפורהן האט א פלאם געטאן דאס פנים און זי האט אומגעריכט פאר אלעמען געזאגט. ווען איר אדון ירקוני האט נאך שפאצירט מיט די שיקסעס אין ווין האב איך שוין דא אט אויף דעם פלאץ געטריקנט די בלאטעס. און כדי צו ווייזן דעם פלאץ האט זי צוויי מאל א קלאפ געטאן מיט דער פוס אן דער ערד.

האט זי געזאגט, מיר וועלן דאך ניט אפלעגן די זיצונג צוליב ציפורה'ס היסטעריקע. אזא פראווינציאליזם קען איך ניט פארשטיין. און זי האט זיך געלאזט גיין צו נעה'ס ביורא. נעה האט א שמייכל געטאן און האט געזאגט צו בעלען, וואס איז דאס אזוינס פראווינציאליזם, בעלע? יעדער קולטור-מענטש ווייס וואס דאס איז, האט אים בעלע געענטפערט ניט קוקנדיק אויף אים.

ציפורה האָט אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ און האָט פּאַמעלעך געזופּט פון גלאָז. ביים פענצטער פון קיך איז פאַרבייגעגאַנגען שלום-ברוך מיטן אייזל מיט אַן אויסגעליידיגטן פורל פון קאַלך. ציפורה האָט אים אָפּגעשטעלט. נו, שלום-ברוך, מען שלעפּט די קאַלך, האַ?

א גרויסער חלק האט ער אריינגעלייגט אהער אין ארץ ישראל ירקוני, ער פארט אין ענגלאנד זיך פארפולקאמען אין סטאטיסטיק, מיט זיין סטאטיסטיק וועט מען קאלכן די ווענט. ציפורה האט א מורמל געטון, יע, מען וועט מיט זיי קאלכן די ווענט, די ווענט וועסטו קאלכן, שלום ברוך, און ירקוני מיט זיין סטאטיסטיק ציילן דיינע פינגער.

זי איז אַװעק, האָט ציװיע געזאָגט, געפֿילט אַ צעטומלטקײט פֿון זײַן אַרײַנקומען און האָט ניט אױפֿגעהױבן אױף אים די אױגן. דאָס איז קלאָר, האָט יאיר אַ שפּאַס געטאָן, אַז זי איז ניטאָ, איז אַ סימן, אַז זי איז אַװעק. טו מיר אַ טובֿה, חנה, גיב אַ קוק אױף מיר. יאיר האָט געלאַכט. ציװיע האָט אױף אים אַ קוק געטאָן מיט פֿאָרװוּרף און האָט געזאָגט, די גבֿרת ציפּורה איז אַװעק מיט שלום-ברוכן. אה, מיט שלום ברוכ'ן, דאס איז א לאנגער שמועס, מען רעדט וועגן ציונות. וועגן וואס? וועגן ציוניזם, וועגן די אידן איבער דער וועלט און וועגן דאקטער הערצל. ציוויע האט געפילט א קלעמונג וואס י א י רעדט צו איר אזוי גרינג ווי זי וואלט געווען א קינד. אויפ'ן שטערן איז ביי איר אויפגעקומען דער דינער אנגסטיגער קנייטש, זי האט געטאן איר ארבעט און האט געשוויגן.

ווען איז דאס געווען? האט יאיר א פרעג געטאן. אפשר מיט אכציג יאר צוריק אדער מיט הונדערט, איך ווייס ניט. יאיר האט אנגעהויבן לאכן. ווייזט זיך גאר ארויס אז דו ביסט פריער פאר מיר געקומען קיין ארץ ישראל, ביסטו דאך א היגע. קום איך וויל דיר ווייזן מיין געצעלט. האסט נאך קיינמאל אזא געצעלט ניט געזען. איך האב דארט פאטאגראפיעס און א ביקס.

פון דרויסן האט מען דערהערט ציפורה'ס שטים, זי האט גערעדט הויך און אויפגעלעבט. צוליב דעם האבן מיר געטריקנט די בלאטעס אז ירקוני זאל דא ווערן דער פאנאנדערזאגער. אה, די בלאטעס, האט יאיר א מורמל געטאן און איז ארויס פון באראק. ציוויען האט זיך געדאכט אז דאס איז געווען א חלום, און יאיר איז פארשוואונדן אין חלום. גדעון האט זיך איר גע'חלומ'ט. גדעון פֿון דעם לאַנד פֿון גליק. צפּורה איז אַרײַנגעקומען. זי האָט דערזען ציוויען און האָט צו איר געזאָגט, אַזוי שפּעט האָסטו געאַרבעט? גיי, רו זיך אָפּ, מאָרגן איז אויך אַ טאָג. מען קען דאָ אָפּליגן אַ גאַנצע נאַכט, וועט מען ניט פֿאַרטיק ווערן. אַרבעט, גאָט צו דאַנקען, איז דאָ גענוג, נאָר סטאַטיסטיקעס פֿעלן אונדז. זי האָט זיך געשטעלט אויפֿן פֿענצטער און האָט געקוקט אויף די בערג.

דאס לעבן פון א מענטשן הענגט אויף א האר, מיט די ווערטער האט ציפורה באגעגנט ציוויען ווען זי איז געקומען צו דער ארבעט. דער פראפעסאר האט זיך ארויסגעלאזט ביינאכט באטראכטן דעם לאגער. ער שרייבט א ניגון פון דעם לאגער, דארף ער אים זען בייטאג און ביינאכט, אזוי זאגט ער. אונזער וועכטער, ירחמיאל הגבעוני, ער ווייסט ניט פון קיין קונצן, מען דארף קענען ירחמיאל הגבעוני. ציפורה האָט געלאַכט און האָט אויסגעזען ווי אַ יונג מיידל. זי האָט פאַרגעסן דערציילן די מעשה וועגן פּראָפעסאָר און האָט דערווייל אָנגעהויבן אַ געשיכטע וועגן ירחמיאלן. זאָל גאָט אויסהיטן, אַז מען זאָל זאָגן ירחמיאלן, ירחמיאל. נאָר מען מוז אים זאָגן ירחמיאל הגבעוני. איין מאָל האָט ער זיך דערפֿאַר צעשלאָגן מיט יאַקאָבין. יאַקאָבי האָט אים אַ רוף געטאָן, ירחמיאל! האָט ער זיך צעשריִען, װאָס רופֿסטו מיך עפּעס ירחמיאל? מײַן נאָמען איז ירחמיאל הגבֿעוני. מײַן יאַקאָבי האָט אַ ביסל הײס בלוט, האָט ער זיך אָפּגערופֿן, און פֿאַר װאָס רופֿסטו מיך יאַקאָבי? מײַן נאָמען איז יעקבֿ בן-עוזיאל. א ווארט פאר א ווארט, ירחמיאל און עוזיאל, זיי האבן זיך צעפאטשט, א הייסער עולם ביי אונז. צביה האט געקוקט אויף ציפורה און האט געטראכט, ווען זי לאכט זעט זי אויס ווי יאיר. אביסל שפעטער האט זיך ציפורה דערמאנט און האט פארענדיגט די מעשה וועגן פראפעסאר.

איך היט ניט קיין ציוויליזאַציעס, אַ לאַגער היט איך. עס איז געווען פֿריילעך. נח האָט די צוויי ציוויליזאַציעס קוים פֿונאַנדער גענומען. איר מיינט, דער פּראָפֿעסאָר איז, ווי מע זאָגט, אַ ביסל משוגע? האָט ציווי געפֿרעגט ציפּורהן. ציפּורה האָט געשמייכלט. שווער צו זאָגן. ער געהערט צו די קלאָרע משוגעים. איך האָב שוין אויף מיין לעבן געזען אַ סך אַזעלכע.

אין לאַגער איז אַרײַנגעפֿאָרן אַ גרױסער לאַסט-אױטאָמאָביל מיט זעלנער און מיט זעלנערקעס. מיט געזאַנג און מיט אַ טרובערײַ זײַנען זײ צוגעפֿאָרן צו די װאַסערקראַנען און האָבן זיך דאָרט אָפּגעשטעלט. זײ זײַנען געקומען מאַכן גערטנדלעך אַרום די געצעלטן. פֿון קינדערגאָרטן זײַנען געלאָפֿן די קינדער מיט געפּילדער, הצבֿא! זעלנער!